מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא, מסכת יומא, דף לב, עמוד א'. לאמיר אנהייבן די דריטע שורה פון אויבן. אבער לאמיר אנהייבן די גמרא מיט א קורצע הקדמה. אז מיר עפענען א חומש און מיר גייען צו פרשת אחרי מות, שטייט דארטן די גאנצע סדר הדברים וויאזוי דארף אויסזען די יום כיפור. די תורה גייט אדורך פון אנהייב קאפיטל ט ז ביז צו פסוק כ ב פונקטליך וואס איך האב דא צו טון, איך האב דא דעם פר פונעם כהן גדול, איך האב דא שעיר להשם, איך האב דא שעיר לעזאזל, איך האב א קטורת וואס דארף אריין גיין לפני ולפנים, איך האב דם וואס איך דארף שפריצן לפני ולפנים, די גאנצע עבודת היום פונקטליך ווי עס דארף אויסזען, דאס איז אלעס ביז פסוק כ ב. קומט פסוק כ ג, זאגט מיר די תורה זאלסטו וויסן, ובא אהרן אל אוהל מועד, ופשט את בגדי הבד אשר לבש בבואו אל הקודש והניחם שם. לכאורה דארף מען דא פארשטיין וואס הייסט ובא אהרן אל אוהל מועד? ווי קומט ער יעצט? ער האט שוין געענדיגט די גאנצע עבודה, איז וואס נאך ובא אהרן אל אוהל מועד? דארף מען דא פארשטיין דעם פסוק. לאמיר גיין צום נעקסטן פסוק, פסוק כ ד, זאגט מיר דער פסוק, ורחץ את בשרו במים במקום קדוש, דער כהן דארף גיין אין מקווה, ולבש את בגדיו, ויצא ועשה את עולתו, ואת עולת העם, וכיפר בעדו ובעד העם. נאך איין קרבן וויל איך זאלסט מאכן, וואס זאלסטו ברענגען, א קרבן עולה, א אייל, איינס פאר זיך און איינס פארן עם. לכאורה דארף מען דא ווייטער פארשטיין וואס איז דער סדר הדברים ווי האט אויסגעזעהן דעם טאג. יעצט ווי מיר ווייסן אז יעדן טאג האט זיך אייביג אנגעהויבן מיט א קרבן תמיד, צו עס איז געווען שבת, יום טוב, חול, מאכט נישט קיין חילוק, די ערשטע קרבן וואס מען האט מקריב געווען איז א קרבן תמיד, וואס פארשטייט זיך א חלק פון דעם איז געווען א קטורת אויכעט. איז אז מיר האבן דא א יום כיפור וואס די תורה זאגט מיר א גאנצע עבודה וואס איך דארף טון, פארשטייט זיך אבער די ערשטע זאך וואס דו דארפסט טון איז א קרבן תמיד, יעצט היות די קרבן תמיד האט נישט קיין שייכות צו יום כיפור, איז דאס אוודאי קלאר אז דאס האב איך געמאכט מיט די נארמאלע שמונה בגדים, נאר וואס ווען איך קום צו די עבודת היום, ווען איך קום צו די עבודה פון יום כיפור, דעמאלס האט ער זיך איבערגעטון, האט אנגעטון די פיר קליידער, די ווייסע קליידער. אבער יעדע זאך וואס האט נישט קיין שייכות דווקא צו יום כיפור, דאס איז אוודאי געווען מיט די שמונה בגדים. ווי מיר ווייסן שוין אויכעט, אז יעדעס מאל ווען ער טוט זיך איבער קליידער, ער גייט פון שמונה בגדים צו די פיר קליידער, איז אוודאי האט ער געדארפט האבן א טבילה. חוץ די טבילה האט ער געדארפט האבן קידוש ידיים ורגליים. איז פאר דעם לאמיר אביסל פראבירן אויסצושטעלן דעם טאג ווי אזוי האט אויסגעזען דעם טאג. איז פארשטייט זיך די ערשטע זאך איז געווען קרבן תמיד. יעצט דערנאך האט מען געהאט די אלע פסוקים אין פרשת אחרי מות, לאמיר נעמען די פסוקים און דאס טאקע אריינלייגן אינעם טאג. און די נעקסטע זאך קומט דעם פר, דעם שעיר להשם, שעיר לעזאזל, דעם קטורת, אריינגיין קדשי קדשים, דאס איז אלעס די עבודת היום, וואס אוודאי דאס האט ער געמאכט מיט די פיר קליידער, ער גייט אריין אין קדשי קדשים, ער גייט אריין אין היכל, דאס איז אלעס געווען מיט די פיר קליידער. יעצט, קומט די תורה ווייטער און זאגט אונז די תורה, ובא אהרן אל אוהל מועד, ופשט את בגדי הבד אשר לבש בבואו אל הקודש והניחם שם. און מיט דעם זאגט די גמרא יעצט, תנו רבנן. ובא אהרן אל אוהל מועד, למה הוא בא? זיי מיר מסביר א מינוט, ווי קומט ער יעצט? וואס טוט ער דא? די תורה זאגט מיר בכלל נישט וואס ער האט צו טון, און בפרט בעצם מ'האט שוין געענדיגט די גאנצע עבודה. און וואס זאגט מיר די תורה יעצט נאכאמאל, ובא אהרן אל אוהל מועד, ווי קומסטו? וואס מאכסטו? לכאורה דארף מען דאס פארשטיין. איז די גמרא מסביר, אינו בא אלא להוציא את הכף ואת המחתה. מען האט אינעווייניג געלאזט, ווען מען האט געמאכט דעם קטורת, האט מען דאך אינעווייניג געלאזט דעם כף און מחתה, איז דאס דארפסטו צוריק ארויסברענגען. זאגט מיר די תורה, ובא אהרן אל אוהל מועד, גיי צוריק אריין, אוודאי מיט די ווייסע קליידער, און ברענג מיך ארויס די כף און מחתה. דאס הייסט לכאורה מ'האט שוין געמאכט דעם קרבן תמיד, מ'האט שוין געמאכט די גאנצע טאגס ארבעט, יעצט קומט די כף ומחתה, איך גיי נאכאמאל צוריק אריין, כף ומחתה דאס דארף איך יעצט ארויסברענגען. איז די נעקסטע פסוק, פסוק כ ד, זאגט אונז ס'איז דא נאך א אילו, ס'איז דא די איל פאר זיך, א איל פארן עם, דאס איז די נעקסטע ארבעט לכאורה. דארף איך דאס אריינלייגן ווייטער אין דעם טאג, און איך לייג אריין נאכדעם וואס דו ביסט ארויסגעקומען, האסט ארויסגעברענגט דעם כף ומחתה, יעצט דארפסטו גיין מקריב זיין דעם איל העם, זיין איל, איל העם. און אויף דעם זאגט די גמרא ניין. דער סדר וואס דו האסט מיר דא געמאכט, דאס שטימט נישט אינגאנצן. פארוואס? כ'וועל דיר מסביר זיין אזוי. וכל הפרשה כולה נאמרה על הסדר. בעצם זאלסטו וויסן, די גאנצע סדר, די גאנצע פסוקים, אלעס ביז פסוק כ ב, אלעס שטימט על הסדר, ס'איז אלעס זייער גוט. חוץ מפסוק זה. חוץ דעם פסוק. ווען די תורה זאגט מיר ובא אהרן אל אוהל מועד, גיי צוריק אריין, ברענג ארויס די כף ומחתה, דעם פסוק קענסטו נישט אריינלייגן על הסדר. דעם פסוק קענסטו נישט אריינלייגן דא גלייך נאכדעם וואס מ'האט געמאכט די עבודה, גייסטו יעצט אריינלייגן דעם כף ומחתה. מאי טעמא, פארוואס טאקע נישט? זאגט ער אזוי, אמר רב חסדא, זאגט רב חסדא, גמירי, מיר האבן א הלכה למשה מסיני, אז חמש טבילות ועשרה קידושין טובל כהן גדול ומקדש בו ביום. מיר האבן א הלכה למשה מסיני, אז דער כהן גדול האט זיך גע'טובל'ט פינף מאל, און חוץ דעם האט ער געהאט צען מאל קידוש ידיים ורגליים, און אויף דעם זאגט ער, ואי כסדרן, אויב וועסטו האלטן טאקע דעם סדר ווי מ'האט יעצט געשמועסט, ערשט איז קרבן תמיד, ער מאכט די גאנצע עבודת היום, דערנאך קומט כף ומחתה, דערנאך קומט דעם איל מיט די איל העם, דערנאך קומט צו ענדיגן די עבודת היום פשוט, דעם קרבן תמיד, די זאכן וואס איז געווען נארמאל, אויב אזוי זאג איך דיר לא משכחת להו אלא שלש טבילות ושישה קידושין. אז מען ציילט דא עסטו זען דריי טבילות און זעקס מאל קידוש ידיים ורגליים. אבער מיר ווייסן דאך דארף זיין פינף מאל טבילות. פארדעם מוז איך דא אויסדרייען דעם סדר. און לאמיר ערשט ציילן, ווי קום איך אן דא צו דריי טבילות? דאס איז פשוט. ווי מען האט שוין געשמועסט, יעדעס מאל ווען דו טוסט דיך איבער קליידער איז דא א טבילה. איז לאמיר מאכן דעם חשבון. די ערשטע מאל ער הייבט אן די טאגס ארבעט, פאר ער מאכט בכלל דעם קרבן תמיד, דאס איז געווען זיין ערשטע טבילה. פיין. יעצט, ער האט געמאכט זיין ארבעט פונעם קרבן תמיד, האט געמאכט דעם קטורת, א חלק פונעם קרבן מוסף, ער איז גרייט יעצט אנצוהייבן די עבודת היום, די עבודה פון יום כיפור. יעצט גייט ער דאך מאכן מיט די ווייסע קליידער, פיין, דארף ער האבן נאכאמאל א טבילה, ער גייט זיך טובל'ן צום צווייטן מאל, ער גייט מאכן דעם פר, דעם שעיר, די קטורת אינעווייניג, די שעיר לעזאזל, אלעס וואס מען דארף מאכן, אלעס א חלק פון יום כיפור ארבעט, פיין. זאגט מיר די תורה יעצט ווייטער, מיר גייען לפי הסדר פון די פסוקים. ביסט געענדיגט? גיי נאכמאל אריין אין קדשי קדשים, ברענג ארויס די כף ומחתה. אבער ער איז דאך נאך אלץ מיט זיינע ווייסע קליידער, גייט ער פשוט צוריק אריין, און ער ברענגט עס ארויס. יעצט זאגט מיר די תורה גיי מאכן דעם איל, גיי מאכן די איל העם, אבער דאס האבן מיר שוין געשמועסט דאס דארף מען מאכן מיט די שמונה בגדים, דארף ער האבן נאכמאל א טבילה. שפעטער גייט מאכן דעם איל, ער מאכט דעם עולה, נאכדעם וואס ער האט דאס געענדיגט, גייט ער צו די נארמאלע טעגליכע ארבעט, ברענגט דעם קרבן מוסף, קרבן תמיד, דאס איז ווייטער אלעס מיט די שמונה בגדים. קומט אויס דא אז בעצם האט ער נאר דריי טבילות, אבער גמירי מיר האבן א הלכה למשה מסיני, אז ס'מוז זיין פינף טבילות. איז פאר דעם זאגט ער, ווי קען איך צוקומען צו א מצב אז איך האב פינף טבילות נישט דריי טבילות, איז אז איך מאך דא עפעס א סוויטש. איך גיי נישט האלטן די פסוקים על הסדר, נאר כ'דריי עס אויס אביסל. איך נעם די כף ומחתה און דאס ריק איך אראפ מיט איינס, און איך דריי אויס, און איך מאך אזוי. ערשט נאכדעם וואס דו האסט געענדיגט די גאנצע עבודה, דעמאלס זאלסטו גיין מאכן דעם עולה, און דערנאך גיי צוריק אריין און ברענג ארויס דעם כף ומחתה. יעצט לאמיר ציילן דעם אנקומען צו פינף טבילות. לאמיר דאס איבערגיין. די ערשטע טבילה איז גלייך אין אנהייבן דעם טאג, ער הייבט אן פאר מאכן די עבודה, מוז ער האבן א טבילה, דאס איז די ערשטע טבילה, ער גייט מאכן דעם קרבן תמיד, ער מאכט דעם קטורת, א חלק פונעם קרבן מוסף, ער איז גרייט יעצט אנהייבן צו מאכן די עבודת היום, די עבודת יום הכיפורים, דארף ער זיך איבערציען צו די ווייסע קליידער, פיין, האט ער נאכאמאל א טבילה, האט ער זיין צווייטע טבילה. נאכדעם וואס ער האט געענדיגט די גאנצע עבודת היום, גייט ער יעצט מאכן פסוק כ"ד, ער גייט ברענגען דעם עולה, דעם איל פאר זיך מיטן איל העם, דארף זיך צוריק איבערציען צו די שמונה בגדים, דארף האבן א דריטע טבילה. נאכדעם וואס ער האט געענדיגט דעם איל, דעמאלס דארף ער צוריק אריינגיין ארויסברענגען די מחתה, כף ומחתה קען ער דאך נאר ארויסברענגען מיט די פיר קליידער, דארף ער האבן נאכמאל א טבילה, האט ער א פערדע טבילה. שפעטער נאכדעם וואס ער האט דאס געענדיגט, דארף ער צוגיין צו די נארמאלע טעגליכע ארבעט, ברענגען דעם קרבן מוסף, קרבן תמיד, ענדיגן דעם טאג. דאס מאכט ער ווייטער מיט די שמונה בגדים, האט ער א פיפטע טבילה. קום איך אן דא טאקע צו פינף טבילות, און צו יעדע טבילה צוויי מאל קידוש ידיים ורגליים, קום איך אן צו חמש טבילות, מיט צען מאל קידוש ידיים ורגליים. וואס פאר דעם זאגט די גמרא טאקע, זאלסטו וויסן, אז איין זאך דארף מען אויסצוטוישן, שכל הפרשה כולה נאמרה על הסדר, חוץ מפסוק זה, חוץ פון דעם פסוק פון ארויסנעמען די כף ומחתה, איז נישט על הסדר, און אזוי קום איך טאקע אן צו חמש טבילות און צען מאל קידוש ידיים ורגליים. זאגט די גמרא יעצט, תניא, אמר רבי יהודה זאגט רבי יהודה, מנין לחמש טבילות ועשרה קידושין שטובל כהן גדול ומקדש בו ביום. דו האסט מיר דא געזאגט א אינטערעסאנטע זאך, דו זאגסט מיר דא די פינף טבילות, צען מאל קידוש ידיים ורגליים, איז פינף, דאס האב איך פארשטאנען דאס ווייסט ער פון הלכה למשה מסיני. אבער בכלל ווי ווייס איך די גאנצע געדאנק אז ס'פעלט דא אויס בכלל א טבילה? ווער זאגט דיך דאס? אויף דעם זאגט רבי יהודה אזוי, תלמוד לומר אין פסוק שטייט ובא אהרן אל אוהל מועד, די תורה זאגט אונז ובא אהרן אל אוהל מועד, ופשט את בגדי הבד, די תורה זאגט אונז גיי אריין ברענג ארויס די כף ומחתה, ווייטער זאגט מיר די פסוק א נייע עבודה, ורחץ את בשרו במים במקום קדוש, ולבש את בגדיו, ויצא ועשה, קומט א נייע עבודה, גיי דו מאכן דעם עולה, גיי מאכן דעם אייל פאר זיך און דעם אייל פארן ציבור. זע איך דאך דא, איך האב דא צוויי עבודות, איך האב איינמאל א עבודה וואס ער מאכט אינעווייניג לפני ולפנים, ער ברענגט ארויס די כף ומחתה, כ'האב א נייע עבודה צו גיין ברענגען דעם עולה, די אייל פאר זיך מיטן אייל העם, און די תורה זאגט מיר אינצווישן ורחץ את בשרו במים, גיי אריין אין מקווה. זע איך דאך פון דא קלאר, הא למדת שכל המשנה מעבודה לעבודה, ווען דו גייסט פון איין עבודה לפנים וואס דאס גייסטו מאכן מיט די ווייסע קליידער, דו קומסט ארויס דו מאכסט עבודה אינדרויסן וואס דאס טוסטו מיט די שמונה בגדים, טעון טבילה, דארף איך האבן פאר דעם א טבילה? איז זעה איך פון דא, יעדעס מאל ווען איך גיי און איך טוה זיך איבער, איך מאך עבודה לפנים, און איך טוה מיט די ווייסע קליידער, איך טוה זיך איבער, איך גיי צו די שמונה בגדים, מוז איך האבן א טבילה. לפי די סדר וואס מען האט פריער געזאגט, טוישט ער זיך אהין און צוריק אהין און צוריק, קומט אויס מוז איך האבן חמש טבילות מיט צען מאל קידוש ידיים ורגליים. אמר רבי, זאגט רבי, מיר געפעלט נישט דעם פסוק, איך האב א אנדערע פסוק, מנין לחמש טבילות ועשרה קידושין שטובל כהן גדול מקדש בו ביום, דו ווילסט וויסן ווי ווייס איך די גאנצע געדאנק פון א טבילה, ווי ווייס איך די כהן גדול ווען ער טוישט זיך מוז ער האבן א טבילה?

זאגט מיר די תורה, איין מינוט, ורחץ במים את בשרו, האסט יעצט געטון א אנדערע עבודה, האסט געמאכט דעם קרבן תמיד מיט די שמונה בגדים, דו גייסט יעצט צו א פרישע עבודה, ורחץ במים את בשרו, און דעמאלטס ערשט ולבשם. הא למדת זעה איך פון דא די זעלבע זאך, שכל המשנה מעבודה לעבודה, איינער וואס גייט צו די עבודה וואס איז געווען אינדערויסן, מיט די שמונה בגדים, ער גייט יעצט מאכן עבודה לפנים, מיט די ווייסע בגדים, טעון טבילה, דארפסטו האבן טבילה. און איז רבי ממשיך, ואומר בגדי קודש הם, די פסוק זאגט אונז דאך בגדי קודש הם, וואס דארפסטו עפעס אויסרופן, די קליידער דו טוסט דא אן, דאס איז בגדי קודש, וואס איז די חידוש? נאר וואס, הוקשו כל הבגדים כולן זה לזה, איך בין מקיש די אלע בגדים איינס צום צווייטן, אין דעם פסוק רעדט מען טאקע פון די פיר קליידער, און אויף דעם זאגט ער דו גייסט דאס אנטון, ורחץ במים את בשרו, זאלסטו וויסן אבער דאס איז נישט דווקא דא ביי די פיר קליידער, נאר בגדי קודש הם, דאס איז ביי אלע קליידער, צו איך גיי פון די ווייסע צו די שמונה בגדים, אדער פון די שמונה צו די ווייסע קליידער, ס'איז אלעס איינס, ס'איז בגדי קודש הם, די ווארט איז, ורחץ במים את בשרו, אז דו טוסט דיך איבער, דו האסט געמאכט א עבודה אינדרויסן מיט איין סעט קליידער, דו גייסט יעצט מאכן א צווייטע עבודה אינעווייניג מיט א נייע סעט קליידער, ורחץ במים את בשרו, פון דארטן לערן איך עס ארויס אז דו מוזט האבן א טבילה. איז רבי ממשיך, וחמש עבודות הן, דאס איז יעדער איינער מסכים אז ס'איז דא פינף עבודות פונעם טאג, תמיד של שחר, די ערשטע זאך איז פשוט די נארמאלע וואכענדיגע ארבעט בתמיד של שחר, נישט דווקא א חלק פון יום כיפור, בבגדי זהב דאס מאכט ער מיט די שמונה בגדים, די נעקסטע זאך קומט עבודת היום בבגדי לבן, ער קומט דא מאכן די הייליגע ארבעט פונעם טאג, דאס איז מיט די ווייסע קליידער. די נעקסטע זאך איז אילו ואיל העם, פסוק כ"ד, וואס בעצם שטייט אביסל שפעטער ברענגט מען יעצט צוריק אילו ואיל העם אלץ קרבן עולה בבגדי זהב, ווי די תורה זאגט אונז דאס זאלסטו מאכן בבגדי זהב. כף ומחתה, צוריק אריינגיין אין קדשי קדשים ארויסברענגען די כף ומחתה בבגדי לבן מאכט ער מיט די ווייסע קליידער. די פיפטע זאך ענדיגט ער דעם טאג, תמיד של בין הערבים בבגדי זהב, ער ענדיגט צוריק דעם טאג מיט די בגדי זהב. ווי מ'האט שוין געשמועסט, א יעדעס מאל ווען דו טוישט פון בגדי זהב צו בגדי לבן, צו בגדי לבן צו בגדי זהב, דארף איך האבן א טבילה, און פאר דעם קומט אויס פינף מאל א טבילה און צען מאל קידוש ידיים ורגליים. איז רבי ממשיך איין מינוט, ומנין שכל טבילה וטבילה צריכה שני קידושין? ווי ווייס איך בכלל אז איך דארף האבן צוויי מאל קידוש ידיים ורגליים? פינף טבילות דאס זעה איך יעצט. אבער פארוואס דארף איך האבן צוויי מאל קידוש ידיים, איינס פארדעם, איינס נאכדעם, פון ווי קומט דאס? אויף דעם זאג איך דיר אזוי, לאמיר דא צוריקברענגען די מחלוקת, האבן מיר געהאט דא א מחלוקת רבי יהודה מיט רבי, פון ווי לערן איך ארויס דעם גאנצן געדאנק אז איך מוז האבן בכלל א טבילה? איז זאגט דיר רבי, איך האב עס געזאגט ווייל מען לערנט פונעם פסוק, ורחץ במים את בשרו ולבשם, אזוי ווי איך האב דיר געזאגט, דו זעסט דאך גלייך אינדערפרי ווען ער הייבט אן די עבודה, ער טוישט פון די שמונה בגדים וואס ער האט יעצט געמאכט דעם קרבן תמיד, גייט יעצט אריבער און ער הייבט אן צו מאכן די הייליגע עבודה, זאגט מיר די תורה, ורחץ במים את בשרו לבייש שם. יעצט ווי ווי ווייס איך אבער אז דאס קומט צוזאם מיט א קידוש ידיים ורגליים. אפשר נאר דאס אליינס, קידוש ידיים ורגליים וואס איך דארף דא צולייגן ווער זאגט עס? תלמוד לומר, איך'ל דיר ברענגען נאך א פסוק, אין פסוק שטייט ופשט ורחץ ורחץ ולבש, די זעלבע פסוק וואס רבי יהודה האט פריער געלערנט, זאג איך ניין דער פסוק רעדט נישט פון קיין טבילה, דער פסוק רעדט פון קידוש ידיים ורגליים, די תורה זאגט מיר ופשט, תורה זאגט מיר ורחץ, די תורה זאגט מיר ולבש. מאך איך כאילו ס'שטייט א ורחץ סיי פארן אויסטוהן, און ס'דא נאך א ורחץ סיי פארן זיך אנטוהן, וואס זאגט מיר די תורה? פאר יעדן איינס, פארן אויסטון איז דא א קידוש ידיים ורגליים, איז דא א ורחץ, און נאך פארן אנטון איז דא א קידוש ידיים ורגליים. זע איך פון דא אז יעדעס מאל, סיי אין אויסטון, סיי אין אנטון, יעדעס מאל קומט מיט א קידוש ידיים ורגליים. קומט עס אויס אז יעדעס מאל ווען איך גיי אין מקווה, איך טו זיך אויס, האב איך איינמאל א קידוש ידיים ורגליים, איך טו זיך צוריק אן, האב איך נאכאמאל א קידוש ידיים ורגליים. רבי אלעזר ברבי שמעון אומר, רבי אלעזר ברבי שמעון, וואס בעצם דאס פארענטפערט אויך ווי אזוי לערנט רבי יהודה אז ס'איז דא דא א קידוש ידיים ורגליים פארדעם און נאכדעם, זאגט ער אזוי, קל וחומר, איך האב א קל וחומר. ומה במקום שאין טעון טבילה? מה דאך א פלאץ וואס איז נישט דא טעון טבילה, דאס הייסט, א נארמאלע כהן וואס קומט אריין אין בית המקדש ארבעטן, און בעצם מוז נישט האבן קיין טבילה, די גאנצע טבילה איז פשוט פאר אים זיך דערמאנען, ווי רבי יהודה האט שוין דערמאנט פריער, פשוט מאכן זיכער א סעיפטי מעקעניזם, בין איך טאקע טהור אדער ניין, דארף איך אכטונג געבן, אבער בעצם קיין טבילה דארף ער נישט האבן. אבער יעדער כהן אוודאי יא, טעון קידוש, במקום שטעון קידוש, אן מאכן קידוש ידיים ורגליים, אוודאי טאר ער נישט מאכן קיין עבודה, דאס הייסט, איך זע א כהן וואס ער קומט מאכן די עבודה דורכן טאג, טבילה מוז ער נישט האבן מדאורייתא, יא מדרבנן איז דא א טבילה, אבער דאורייתא מוז ער נישט האבן קיין טבילה, אבער יא איז דא מדאורייתא א קידוש ידיים ורגליים, איז אויב אזוי מקום שטעון טבילה אינו דין שטעון קידוש? זיך ווען איך ווייס אז איך מוז מיך אנטון, דעמאלס אוודאי מוז איך האבן א טבילה. ווי די תורה זאגט אונז דאך אז כדי זיך אנטוען מוז איך האבן א טבילה, איז אינו דין שטעון קידוש? אוודאי מוז זיין אז די, אז די טבילה קומט צוזאם מיט א קידוש ידיים ורגליים. דאס הייסט אזוי, מה דאך ווען איך הייב אן די טאגס ארבעט, קיין מקווה מוז איך נישט האבן, אבער א קידוש ידיים ורגליים מוז איך יא האבן. דא ווען איך הייב אן א פרישע ארבעט און די תורה פארלאנגט מיר א מקווה, אוודאי קומט מיט דעם אנטוען, דו מוזט גיין האבן א קידוש ידיים ורגליים אויך. הייסטו טענה'ן? ניין. אי מה להלן קידוש אחד אף כאן קידוש אחד, אפשר וועסטו טענה'ן, פיין, אבער אזוי ווי די כהן גדול דארף זיך נאר איינמאל וואשן, נאכדעם ווען ער איז גרייט יעצט אנצוהייבן די עבודה, דעמאלטס דארף ער זיך גיין וואשן, אויב איז אזוי דא אויך, ווען איך גיי טאקע אין מקווה איך הייב אן א פרישע עבודה, נאכדעם איך בין גרייט צו מאכן א פרישע ארבעט, מוז איך זיך איינמאל וואשן, אבער מיר זאגן דאך דא אז יעדע טבילה דארף האבן איינמאל פארדעם און איינמאל נאכדעם. ווי נעמסטו די צווייט ווי נעמסטו די קידוש ידיים ורגליים פון פארדעם תלמוד לומר אויף דעם זאג איך דיר ניין שטייט אין פסוק ובא אהרן אל אוהל מועד ופשט את בגדי הבד אשר לבש מה תלמוד לומר אשר לבש פארוואס דארף מיר די תורה צולייגן די ווערטער אשר לבש נו פארשטייט זיך וואס זאל ער דא טון ופשט את בגדי הבד אשר לבש לבש, מה תלמוד לומר אשר לבש, כלום אדם פושט אלא מה שלבש, נארמאל, א מענטש קען נאר אויסטון א זאך וואס ער האט אנגעטון פריער, וואס מיינט די תורה מיט די צולייגן די ווערטער אשר לבש? אלא להקיש פשיטה ללבישה, לויט די תורה וויל דיר זאגן די פשיטה לבישה דאס איז אלעס איין זאך, און פאר דעם פארשטיי איך זייער גוט יעצט, מה לבישה טעון קידוש, אזוי ווי די לבישה דארף האבן א קידוש ידיים אזוי האבן שוין פריער געזאגט, אויב אזוי אף פשיטה אזוי אויכעט אויסטוהן טעון קידוש, קומט אויס אז יעדעס מאל ווען איך גיי זיך אויסטוהן דארף איך האבן א קידוש ידיים ורגליים, און יעדעס מאל וואס איך טוה זיך אן דארף איך האבן א קידוש ידיים ורגליים. איז פארדעם האסטו געפרעגט? יא די מקווה פארשטיי איך, ווי ווייסטו אבער אויכעט אז מען דארף האבן א קידוש ידיים ורגליים פארדעם און נאכדעם? תירוץ איז, ערשטנס האב איך א קל וחומר, און דאס לערנט מיר אויס אז איך דארף האבן קידוש ידיים ורגליים נאכן טבילה, און איינמאל וואס איך ווייס אז נאכדעם דארף איך האבן, ווייס איך אז פארדעם אויכעט, וויבאלד די תורה זאגט מיר עקסטרע ווארט אשר לבש, די אשר לבש איז דאך איבריג, נאר וויל די תורה מיר צוזאמלייגן זאלסט וויסן ס'איז אלעס איין זאך, אנטון אויסטון איז אלעס איין זאך, אזוי ווי ווען איך האב מיך אנגעטון דארף איך האבן קידוש ידיים ורגליים. אזוי אויך ווען איך האב זיך אויסגעטון דארף איך האבן קידוש ידיים ורגליים, קומט דאך אויס אז פאר יעדע טבילה דארף איך האבן א קידוש ידיים ורגליים פארדעם און איינס נאכדעם, פארדעם יעדעס מאל ווען ער טוט זיך איבער האט ער א טבילה, דאס האב איך פינף מאל, און פאר יעדע טבילה, פארן אויסטון, פארן אנטון, האב איך צוויי מאל קידוש ידיים ורגליים, קום איך אן צו פינף טבילות און צען מאל קידוש ידיים ורגליים.